מ'האלט דף נ"ז און מ'הייבט אן אין נ"ו עמוד ב' די לעצטע שורה. מ'האט געזען א מחלוקת רבה מיט רב יוסף וואס איז די הלכה פון א שומר אבידה, וואס פאר א גדר פון שומר איז ער, רבה האט געזאגט האט א דין פון א שומר חינם, און ממילא איז ער פטור אויף גניבה ואבידה איז נאר חייב אויף פשיעה, רב יוסף האט געהאלטן האט א דין פון א שומר שכר, און ממילא איז ער חייב אויף גניבה ואבידה. אין די נעקסטע בלאט גייט מען פרעגן קשיות אויף רבה און רב יוסף. און ברענגט די גמרא קודם א סימן, החזירה לעולם, השב חייא אמרת נשבר שכר, דאס איז אלץ סימנים פאר די קומענדיגע קשיות. פרעגט די גמרא, איתיביה רב יוסף לרבה, רבה איז דאך דער וואס האט געהאלטן שומר אבידה כשומר חינם, שטייט הלכה,

מוצא אבידה מחויב באחריות. מאי נגנבה או אבדה, לאו נגנבה מביתו ואבדה מביתו. טאמער ס'איז החזירה איז ער פטור, טאמער ס'איז געגנב'ט געווארן אדער פארלוירן געגאנגען פון די שומר'ס הויז איז ער חייב. יעצט, פארוואס זאל ער זיין חייב? א שומר חינם איז פטור אויף גניבה ואבידה. אלא מאי איז א ראיה אז ער איז א שומר שכר, איז א ראיה צו ר' יוסף.

איז ער פטור פון לטפל בה, און יעצט זאגסטו אז טאמער החזירה ונגנבה או אבדה איז ער חייב? אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון שהחזירה בצהריים ותרתי קתני. החזירה למקום שיראנה ווענדט זיך ווען, ס'איז פארהאן צוויי אופנים, והכי קתני. החזירה שחרית, טאמער האט עס צוריק געלייגט אינדערפרי, למקום שיראנה, אזא פלאץ ברשות בעלים ווי די בעלים קען עס באמערקן ווען ער גייט אריין און ארויס, איז וויבאלד בשחרית איז א זמן שכיח די אייל ונפק. ס'איז א זמן וואס ס'איז שכיח אז על כל פנים אין יענע זמן איז אזוי געווען די מנהג אז אינדערפרי זענען מענטשן געווען אינדערהיים. איז שכיח דעייל ונפיק וחזי לה ס'איז מסתבר אז די בעלים וועט אריינגיין ארויסגיין פון שטוב און ער וועט זען די די די חפץ הנאבד וועט ער עס זען איז ממילא אינו חייב לטפל בה דאס איז א גוטע חזרה. אבער החזירה בצהריים טאמער ער האט עס צוריקגעקערט צו די רשות בעלים נאכמיטאג הגם ס'איז א מקום שיראנה וואס מען קען עס זעהן פון ווי ער האט עס געלייגט, אבער דלא שכיח דעייל ונפיק. ס'איז נישט קיין זמן ווען ס'איז שכיח אז די בעל הבית דרייט זיך אין שטוב, ממילא ס'איז נישט שכיח ער'ט אריינגיין און ארויסגיין, דלא חזי לה, למעשה וועט ער עס נישט זעהן. אויב אזוי ביסטו א פושע אין די שמירה, ס'איז ערגער פון א שומר חינם, א שומר חינם איז פטור אויף גניבה ואבידה, אבער דא האסטו פושע געווען, עס געלאזט אין א מקום ווי די בעלים וועט עס נישט זעהן, און ס'איז א מקום וואס איז אפן פאר גניבה ואבידה, ממילא ונגנבה או אבדה חייב באחריותה. אבער לעולם ווען עס איז געווען אין די רשות פון די שומר און עס איז געווען א גניבה ואבידה וואלט ער געווען פטור. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, איתיביה שטייט לעולם הוא חייב עד שיחזירנה לרשותו, לעולם איז די שומר חייב ביז ווען ווערט ער געפטר'ט ווען ער גיבט עס צוריק צו די רשות בעלים, מאי לעולם וואס קומט מען דא פארמערן, לאו אפילו מביתו אפילו ווען עס איז בבית השומר

בפרט טאמער האסט געפינען א בעל חי איז דאס א סימן אז די בהמה האט ליב צו גיין, האסט אים דאך געפינען מחוץ לרשות בעלים, איז זעהסטו דאך אז די בהמה האט ליב צו דרייען אינדרויסן, איז אויב אזוי בעי נטירותא יתירא, א נארמאלע חפץ וואס דו טרעפסט, קען זיין האסטו א דין פון א שומר חינם, און וועגן דעם טאמער ס'איז א גניבה ואבידה ביסטו פטור, אבער טאמער דו טרעפסט א בהמה און די בהמה האט זיך ליב צו דרייען אינדרויסן בפרט א בהמה שנאבדה זעהט מען אז ס'איז צוגעוואוינט זיך ארום צו דרייען אינדרויסן דארפסטו מער חושש זיין אז ס'וועט נאבד ווערן אויב אזוי ביסטו מחויב אין נטירותא יתירא און טאמער האסט נישט געמאכט די נטירותא יתירא ביסטו א פושע, ביסטו נישט חייב אלס שומר חינם וואס איז חייב אויף גניבה, ביסטו נישט חייב אלס שומר שכר וואס איז חייב אויף גניבה ואבידה, ביסט חייב אלס שומר חינם וואס איז חייב אויף פשיעה. רש י זאגט א לשון, ולאו משום שכר מצוה, אלא משום דגניבה ואבידה דידהו פשיעותא היא. אינטערעסאנט, רש י זאגט דא אז ער וויל זאגן עס איז נישט ווייל ביסט א שומר שכר און ביסט חייב בגניבה ואבידה, אבער וויאזוי דרוקט זיך אויס רש י ולאו משום שכר מצוה, דאס הייסט רש י זאגט דא די טעם פארוואס ס'זאל הייסן שומר שכר, רב יוסף האט דאך געוואלט ברענגען א ראיה פון דעם אז דו ביסט מחויב אויף גניבה ואבידה איז א ראיה ביסט א שומר שכר, איז די גמרא מדחה זאגט רש י, ס'איז נישט אלץ שומר שכר, ס'איז אלץ שומר חינם פשיעה אבער רש י'ס לשון איז ס'איז נישט אלץ שומר שכר דהיינו ס'איז נישט דא ולאו משום שכר מצוה, איז משמע אז רש י לערנט אז די סיבה פארוואס ס'זאל זיין שומר שכר איז אלץ שכר מצוה, יעצט מ'האט דאך געזען אין די גמרא פריער צוויי פשטים אין רב יוסף פארוואס ס'הייסט שומר שכר, דער ערשטער פשט איז געווען ווייל דו באקומסט טאקע שכר ווייל העוסק במצוה פטור מן המצוה, ממילא בשעת דו ביסט עוסק אין שמירת אבידה ביסטו פטור פון צדקה איז דאס איז די שכר. דאס וואלט משמע געווען דאס מיינט רשי צו זאגן לאו משום די שכר מצוה די שכר וואס דו האסט פון די מצוה לויט די צווייטע פשט אין רשי לויט די צווייטע פשט אין רב יוסף פון די גמרא האט עס נישט צו טון מיט שכר כיוון דרחמנא שעבדיה בעל כורחיה כשומר שכר דמי איז משמע אז רשי נעמט דא אן ווי די ערשטע פשט אין רב יוסף וואס עפעס אבער די אמת איז אונז האמיר געזאגט אויף די פריערדיגע דף אז וואס איז טאקע פשט אין די צווייטע טעם רחמנא שעבדיה די פני יהושע לערנט רחמנא שעבדיה בעל כרחם מיינט אז אפילו איך האלט נישט פון פרוטה דרב יוסף אבער די תורה גיט שכר פאר איינער וואס איז מקיים השבת אבידה איז א שומר אבידה וועט באקומען שכר דעי שכר מאכט אים פאר א שומר שכר אויב אזוי קען זיין רש י מיינט טאקע די צווייטע טעם שכר מצוה די שכר וואס די רבונו של עולם גיט טאמער לערנט די אנדערע מהלך מען האט געזאגט אז וויבאלד רחמנא האט אים משעבד געווען צו היטען, ער האט עס נישט אנגענומען מחמת די אייגענע התחייבות צו היטען, נאר די תורה האט אים געהייסען ער מוז היטען, איז אויב אזוי מוזטו היטען א נארמאלע שמירה וואס איז שומר אפילו מגניבה ואבידה, אויב אזוי האט עס גארנישט איינגעלייגט מיט שכר. על כל פנים. זאגט די גמרא יעצט די ערשטע צוויי קושיות איז געווען קושיא וואס רב יוסף האט געפרעגט אויף רבה יעצט איתיביה רבה לרב יוסף שטייט אין פסוק ביי השבת אבידה השב תשיבם לאחיך שטייט אין די ברייתא השב אין לי אלא בביתו השב איז משמע א גוטע השבה השבה מעלייתא דאס איז בבית הבעלים, איז אין לי אלא בביתו, מען גיט עס צוריק צו די בית פון די בעלים, דאס איז א גוטע השבה, לגינתו לחורבתו מנין, טאמער כ'לייג עס אריין אין די גארטן פון די בעל הבית, פון ווי ווייס איך אז דאס הייסט השבה צו פטר'ן די מוצא אבידה? תלמוד לומר תשיבם מכל מקום, ס'איז דא א דאפלטע לשון, השב תשיבם איז משמע אז מ'איז מרבה כל מיני השבות.

טאמער ס'איז נישט משומר, פארוואס העלפט עס? שמע מינה, מוז זיין אז כשומר חינם דמי. א שומר אבידה האט נאר א דין פון א שומר חינם. ער מוז נאר מאכן זיכער אז ער איז נישט פושע, ער מוז נישט מאכן זיכער אז ס'וועט נישט זיין קיין גניבה ואבידה. ממילא, דאס הייסט נישט קיין פשיעה. איך האב עס אריינגעלייגט ביי יענעם אין חצר, ס'איז נישט קיין מקום משומר פון גניבה ואבידה, אבער ס'איז פיין, א שומר חינם איז פטור אויף גניבה ואבידה.

א מקום משומר איז עס, אבער איך וואלט געמיינט אז חוץ לייגען א מקום משומר מוזטו אויך מודיע זיין פאר די בעלים איך האב עס צוריק געלייגט, כדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר הכל צריכים דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה שריבתה בו תורה השבות הרבה הכל צריכים דעת בעלים א גנב וואס וויל מקיים זיין השבת הגזילה אדער איינער פון די ד' שומרים וואס ווילן צוריק געבן די חפץ צו די מפקיד און פטור ווערן פון די שמירה, איז נישט גענוג אז זיי לייגן עס צוריק אין די רשות פון די בעל הבית, זיי מוזן אויך מודיע זיין די בעל הבית איך האב עס צוריק געלייגט, כל זמן ס'איז נישט דא קיין הודעה צו די בעלים איז די שומר נאך אלץ אחראי באחריות אויף די חפץ, די איינציגע אויסנאם. איז א שומר אבידה, שומר אבידה וויבאלד ס'שטייט טאקע השב תשיבם, די תורה האט מרבה געווען השבות הרבה, איז גענוג א איז גענוג א השבה, מ'דארף נישט האבן קיין דעת בעלים, אבער לעולם קען זיין ס'מוז זיין השבה מעליא, ס'מוז זיין א השבה לגינתו משתמרת, אבער דער חידוש איז אז ער דארף נישט האבן דעת בעלים. אמר ליה אביי לרב יוסף ואת לא תסברא דשומר אבידה כשומר חינם דמי, וויאזוי קענסטו האלטן כשומר שכר, והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל, דאס הייסט א מוצא אבידה, די בעלים קומט און פרעגט אים ווי איז מיין אבידה, זאגט ער עס איז געגנב'ט געווארן, שפעטער ווערט מען געוואר אז עס איז גארנישט געגנב'ט געווארן, ער האט עס געגנב'ט, איידים זענען געקומען זיי האבן געזאגט אז ער איז די גנב, ס'נמצא אצלו, איז די הלכה, דאס איז טוען טענת גנב, דארף ער צאלען כפל. לכאורה איז דאס א קלארע ראיה אז ס'איז א שומר חינם. ואי סלקא דעתך שומר שכר הוי, אמאי משלם תשלומי כפל? קרנא בעי שלומי. ווען צאלט מען כפל ביי טוען טענת גנב? ווען די טענת גניבה איז א טענה וואס דו ווילסט נוצען זיך צו פטר'ן, און האסט זיך פראבירט צו פטר'ן, מ'איז געוואר געווארען אז ביסט גארנישט אזא צדיק, דו ביסט געווען דער גנב, דעמאלטס צאלסטו כפל. אבער טאמער האסט קיינמאל נישט פראבירט זיך צו פטר'ן, איז נישט דא קיין דין פון כפל. איז לכאורה טאמער איך האלט אז שומר אבידה איז כשומר שכר, איז ווען ער טענה'ט גניבה מיט דעם האט ער זיך נישט געמיינט פטר'ן, אדרבה ער זאגט ס'איז גע'גנב'ט מיינט עס אז איך מוז צאלן, איז דאס נישט קיין טענת פטור, טאמער ס'איז נישט קיין טענת פטור איז נישט דא די דין פון כפל, אלא מאי מוז זיין אז א שומר חינם און טוען טענת גנב איז א טענת פטור, שומר חינם איז פטור גניבה ואבידה וועגן דעם איז דא כפל. אמר ליה זאגט רב יוסף ניין, הכא במאי עסקינן, איז נאכאמאל פרעגט די גמרא אי ס- אי סלקא דעתך שומר שכר הוה אמאי משלם תשלומי כפל קרנא בעי שלומי ביי טענה'ן גנב איז ער זיך מחייב צו צאלן די קרן איז נישט קיין טענת פטור אמר ליה הכא במאי עסקינן נישט סתם ער האט געטענה'ט א נארמאלע גניבה ער האט געטענה'ט א געוויסע גניבה כגון שטוען טענת ליסטים מזויין זענען געקומען ליסטים מזויין באוואפנטע רויבערס זענען געקומען דאס איז א טענה פון א אונס און אפילו איך נעם אן אז שומר אבידה איז א שומר שכר אבער אויף ליסטים מזויין איז אנדערש, טענת גניבה ביסטו טאקע מחויב, אבער טענת ליסטים מזויין דאס איז א טענת אונס ביסטו טאקע פטור, ממילא ווען ער טענה'ט ליסטים מזויין דאס איז א טענת פטור, שפעטער איז מען געוואר געווארן אז ער איז דער גנב, אויב אזוי מוז ער צאלן כפל. אמר ליה, בכהאי גוונא וואלט נישט געווען קיין כפל, ליסטים מזויין גזלן הוא. ס'איז נישט דא קיין דין כפל דווקא ווען ס'איז א טוען טענת גנב, ביי גנב איז דא כפל, אבער ביי גזלן איז נישט דא קיין כפל. איז ליסטים מזויין האט א דין פון א גזלן, ער קומט דאך בייטאג אזוי ווי א גזלן, ממילא האט ער א דין פון א גזלן, טאמער ס'איז א גזלן נישט דא קיין כפל, איז אין הכי נמי ס'איז דא א טענת פטור פון אונס, אבער ס'וואלט נישט געווען קיין כפל, איז טאמער די ברייתא זאגט ס'איז דא א דין פון כפל בהכרח רעדט מען א נארמאלע טענת גניבה, און אף על פי כן איז דאס א טענת פטור, מוז זיין שומר חינם. אמר ליה ניין לעולם שומר שכר, און ער האט געטענה'ט ליסטים מזויין איז א טענת אונס איז א טענת פטור, ווי דער כפל, שאני אומר ליסטים מזויין, כיון דמיטמר מאינשי גנב הוא ס'א מחלוקת צו ליסטים מזויין איז גנב או גזלן, ר' יוסף זאגט איך האלט ליסטים מזויין האט די זעלבע דין פון גנב בנוגע כפל, פארוואס ווייל ער באהאלט זיך פון מענטשן, די חילוק צווישן גנב און גזלן איז א גנב באהאלט זיך פון דער רבונו של עולם, א גנב האט נישט מורא פון די רבונו של עולם אבער פון מענטשן באהאלט ער זיך. א גזלן באהאלט זיך נישט פון מענטשן. ליסטים מזויין באהאלטן זיך אויך פון מענטשן ווייל זיי האבן מורא פון מענטשן זיי מוזן קומען דווקא מיט כלי זיין איז אויב אזוי כיון דמיטמר מאינשי גנב הוא און ממילא איז שייך כפל. פרעגט די גמרא א קשיא איתיביה שטייט אין די ברייתא לא אם אמרת בשומר חינם שומר חינם איז מער חמור פון שומר שכר דאס הייסט די ברייתא האט געוואלט עפעס אפלערנען א קל וחומר שומר שכר פון שומר חינם, און אויף דעם פרעגט מען א פירכא אז שומר חינם איז מער חמור, איז רש"י זאגט, ס'איז א ברייתא ולא ידענא היכן תניא איך ווייס נישט אויף וואס די ברייתא גייט ארויף, תוספות זאגט אז ס'זעט אים אויס ס'גייט ארויף די סוגיא אין המפקיד אז די גמרא וויל דארטן לערנען שליחות יד, א שומר וואס איז שולח יד בפיקדון איז חייב אפילו אויף אונסין, איז וויל מען לערנען די חיוב שליחות יד ביי שומר שכר פון שומר חינם, אז מדאך שומר חינם וואס ס'איז קל, איז דא א פרשה פון שליחות יד על אחת כמה וכמה א שומר שכר, אויף דעם פרעגט די ברייתא לא, אם אמרת בשומר חינם ווייסט מען פארוואס ס'איז דא שליחות יד, ווייל שומר חינם האט א חומרא שכן משלם תשלומי כפל, שומר חינם טענה'ט נגנבה, איז א טענת פטור, און נאכדעם ער געווען די גנב, איז דא א דין פון כפל, תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל, ווייל שומר שכר טאמער טענה'ט נגנבה איז ער נישט מחי' איז ער מחיוב צו צאלן, נישט קיין טענת פטור, ממילא האט ער נישט קיין כפל, טאמער האט נישט קיין כפל איז ער קל, אויב ער איז קל וועגן דעם קען זיין דארט איז נישט דא קיין דין פון שליחות יד, יעצט תוס' פרעגט אז לכאורה וואס איז די גמרא'ס פירכא דאס וואס שומר שכר צאלט נישט קיין כפל איז מחמת א חומרא נישט מחמת א קולא אזוי ווי די גמרא שפעטער גייט זאגן ממש די זעלבע סברא בנוגע די נעקסטע ברייתא קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה שומר שכר איז מער חמור וויבאלד ווען ער טענה'ט גניבה איז ער מחיוב צו צאלן די קרן וועגן דעם איז נישט דא קיין כפל איז אדרבה ער איז מער חמור אז ער מוז צאלן קרן

נמצא בשומר שכר משלם תשלומי כפל בטוען טענת ליסטים מזויין, איך האב יא א אופן וואס שומר שכר וועט אויך צאלן כפל. ווען? נישט ביי טוען טענת גנב, ווייל טוען טענת גנב איז א טענת חיוב. אבער טוען טענת ליסטים מזויין, ס'איז א טענה פון אונס, ס'איז א טענה פון פטור, און דו האלטסט ליסטים מזויין גנב וועט זיין כפל. איז וואס איז די פירכא שומר חינם נישט מער פון שומר שכר? אמר ליה, אין הכי נמי, ס'איז טאקע געמאלט כפל ביי שומר שכר, אבער אף על פי כן פרעגט די ברייתא א פירכא, הכי קאמר לא אם אמרת בשומר חינם ווייסט מען פארוואס איז דא דא שליחות יד ביי שומר חינם ווייל שומר חינם איז מער חמור שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו א שומר חינם וועט צאלן כפל סיי טאמער ער טענה'ט א פשוט'ע טענה פון טענת גנב אדער טענה פון ליסטים מזויין ביידע אופנים איז ער מחיוב כפל תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל אלא בטוען טענת ליסטים מזויין, שומר שכר נאר אין איין פאל איז דא כפל, ביי טוען טענת ליסטים מזויין, אבער טוען טענת גנב וואס ס'איז א טענת חיוב איז נישט דא קיין ליסטע איז נישט דא קיין כפל, ממילא איז שומר חינם מער חמור. איתיביה פון נאך א ברייתא, שטייט אין פסוק ביי שואל אז ונשבר או, שטייט שטייט אין פסוק כי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת, דאס איז א אונס, בעליו אין עמו שלם ישלם, איז די לשון הפסוק רעדט זיך וועגן אונסין, אין לי אלא שבורה ומתה, גניבה ואבידה מנין, פון ווי ווייס איך אז א שואל איז חייב גניבה ואבידה, אויף אונס זעה איך אז ער איז חייב, פון ווי ווייס איך גניבה ואבידה? אמרת קל וחומר, מה דאך שומר שכר שפטור ביי שבורה ומתה, שומר שכר איז פטור אויף אונסים, אבער חייב בגניבה ואבידה, גניבה ואבידה איז מער חמור, איז שואל שחייב בשבורה ומתה איז מער חמור פון א שומר חינם, איז מער חמור פון א שומר שכר איז חייב אויף שבורה ומתה איז חייב אויף אונסים אינו דין שחייב בגניבה ואבידה, טאמער שומר שכר איז חייב בגניבה ואבידה קל וחומר שואל איז חייב בגניבה ואבידה. זאגט די ברייתא וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה, די קל וחומר קען מען נישט אפפרעגן, פרעגט די גמרא אי סלקא דעתך ווי רבי יוסף וויל זאגן אז לסטים מזויין גנב הוא, ממילא איז שייך כפל, איז אמאי אין עליו תשובה, איכא למיפרך כ'האב דאך א פירכא, אז אדרבה דווקא שומר שכר איז חייב אויף גניבה און נישט שואל, פארוואס ווייל שומר שכר איז מער חמור, וואס איז די חומרא, מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזויין. ביי שומר שכר איז געמאלט א פאל פון כפל, טאמער ער טענה'ט טענת לסטים מזויין, ס'איז א טענת פטור ביי שומר שכר ווייל ס'איז א אונס און א אונס איז פטור ביי שומר שכר, און טאמער ער איז געווען די גנב וועט ער מוזען צאלען כפל, מה שאין כן ביי שואל, דארט איז נישט דא קיין טענת פטור ווען ער טענה'ט לסטים מזויין, ווייל לסטים מזויין איז א אונס און שואל איז חייב אויף אונסין, אויב אזוי איז ער מחיוב צו צאלען קרן נישט מחיוב כפל. איז וועגען דעם איז שומר שכר מער חמור, און וויבאלד ס'איז מער חמור וועגען דעם איז חייב בגניבה ואבידה. אלא מאי וואס מוזטו זאגן? מוזטו זאגן אז שומר מוזטו זאגן אז לסטים מזויין איז א גזלן. און ממילא איז נישט שייך קיין כפל אפילו ביי שומר שכר אויך נישט, ווייל אפילו ער וועט טענה'ן לסטים מזויין וואס איז א טענת פטור, אבער עס איז א גזלן, גזלן איז נישט דא קיין כפל. אמר ליה, זאגט ר' יוסף ניין, לעולם איך וויל לערנען אז לסטים מזויין איז א גנב. און ס'איז טאקע יא שייך כפל, און אין הכי נמי, ביי שומר שכר איז דא כפל, ביי טוען טענת לסטים מזויין, און ביי שואל איז נישט דא קיין כפל, אבער דאס מאכט נישט שומר שכר מער חמור פון שואל, פונקט פארקערט, אמר ליה קסבר האי תנא, קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועה, איז פשוט פשט מיינט אזוי, אז דאס וואס א שומר, דאס וואס א שואל איז פטור פון כפל, איז ווייל ווען ער טענה'ט לסטים מזויין, איז ער דאך תיכף מחיוב צו צאלן די קרן, מה שאין כן די שומר שכר ווען ער טענה'ט לסטים מזויין איז ער פטור צו צאלן, איז טאמער ער מאכט א שבועה און שפעטער ווערט מען געוואר אז ער איז געווען דער גנב, אויב אזוי וועט ער זיין מחיוב צו צאלען כפל. איז זאגט די גמרא דאס איז מער חמור צו צאלען קרן בלא שבועה, תיכף ווען דו טענה'סט לסטים מזויין ביסטו מחיוב צו צאלען קרן אן קיין שום שבועת שקר סתם די עצם טענת אמת איז מחייב צו צאלען דאס איז א גרעסערע חומרא ווי מוזן צאלען כפל דורך א שבועת שקר. און תוס' לייגט צו נאך א קנייטש אז ס'איז מער חמור ווייל קרנא בלא שבועה ביסטו תיכף מחיוב ווען דו ווען דו זאגסט אז לסטים מזויין מה שאין כן די שומר שכר אפילו ווען ער זאגט לסטים מזויין ביסטו נאר מחיוב כפל ווען ס'איז געווען א שבועה און מ'איז געוואר געווארען שפעטער אז ס'איז טאקע נישט אמת אז ער איז געווען די גנב מוז מען האבען עדים נישט אייביג איז דא עדים ממילא איז נישט זיכער אז ס'וועט זיין כפל

ווי א שואל און ער האט גרעסערע חיובים, ניין, פשוט ער האט געמאכט א שבועת שקר און פאר די שבועת שקר האט מען גע'קנס'ט כפל, ס'האט נישט מיט די חומר פון שומר. אזוי לערנט רש"י די גמרא'ס סברא פון קרנא בלא שבועה, דארף וויסן וואס עפעס רש"י האט געמוזט אנקומען צו די עקסטערע נקודה אז די כפל נעמט זיך מחמת די שבועה וואס איז נישט געווען גענוג צו זאגן סתם אזוי ווי מ'האט פריער מסביר געווען, יש לעיין. זאגט די גמרא ווייטער לימא מסייע ליה, יעצט זאגט די גמרא פארקערט, לאמיר ברענגען א ראיה צו רב יוסף אז ליסטים מזויין איז טאקע א גנב און ס'איז שייך כפל, שטייט השוכר פרה מחבירו ונגנבה, איינער איז א שוכר און ער האט געגנבעט א פרה און ס'איז געגנבעט געווארן, ער האט געדינגען א פרה און ס'איז געגנבעט געווארן, ואמר הלה, און דער שוכר זאגט, הריני משלם ואיני נשבע, איך קען שווערן, איך קען זיך פטר'ן, איך גיי נישט שווערן, איך גיי צאלן. ואחר כך נמצא הגנב, מען טרעפט טאקע די גנב, איז דער גנב דארף צאלן כפל, צו וועמען צאלט ער כפל, משלם תשלומי כפל לשוכר, וויבאלד דער שוכר האט א טובה געטוהן פאר די בעלים, ער האט אים געצאלט תיכף און ער האט זיך נישט געזוכט פטר'ן מיט א שבועה, איז ממילא דער בעלים צופרידן מיט דעם און איז אים מקנה די כפל. און וואס איז דא די ראיה? סברוה די בני הישיבה האבן געהאלטען אז ס'גייט כרבי יהודה, דאמר שוכר כנושא שכר דמי, באמת איז דא מחלוקת וואס איז די הלכה פון שוכר, איז עס קל אזוי ווי א שומר חינם איז פטור אויף גניבה ואבידה, אדער איז עס חמור אזוי ווי א שומר שכר איז חייב גניבה ואבידה, רבי יהודה'ס שיטה איז אז ס'איז אזוי ווי א שומר שכר איז חייב אויף גניבה ואבידה, ומדקתני ואמר הריני משלם ואיני נשבע, פארוואס באקומט ער כפל? ווייל ער האט געז טובה געטון, ער האט געזאגט הריני משלם ואיני נשבע, איך וואלט געקענט שווערן, און טאמער איך וואלט געשוואוירן וואלט איך זיך געפטר'ט, מכלל, דאי בעי ווען ער וואלט געוואלט פטר ליה נפשיה בשבועה. יעצט וויאזוי קען ער זיך פטר'ן מיט א שבועה? היכי דמי, טאמער איך האלט אז שוכר איז כשומר שכר, איז ווען ער טענה'ט גניבה וואלט ער זיך נישט געקענט פטר'ן מיט א שבועה, ווייל שומר שכר איז חייב אויף גניבה, איז מוז זיין ער וואלט זיך געקענט פטר'ן מיינט כגון דקא טעין טענת ליסטים מזויין, אז ווען ער וואלט געטענה'ט ליסטים מזויין וואלט ער זיך געפטר'ט מיט די טענת אונס, ער וואלט געשוואוירן און וואלט געוועהן פטור, ער האט נישט געטענה'ט, ער איז נישט געקומען און געמאכט א שבועה, ער האט מסכים געוועהן צו צאלן, איז וועגן דעם גיבט מען אים די כפל. וואס פאר א כפל? די מעשה איז געווען ליסטים מזויין, וקתני ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר, פארוואס צאלט מען טאמער ס'איז ליסטים מזויין פארוואס צאלט מען כפל? מוז זיין שמע מינה ליסטים מזויין גנב הוא, האט מען א קלארע ראיה אז ליסטים מזויין איז א גנב און נישט קיין גזלן איז טאקע דא כפל. ענפערט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, אמרי מי סברת כרב. יהודה דאמר שוכר כנושא שכר דמי, די גאנצע ראיה איז געבויט אויף א יסוד אז מ'גייט ווי רבי יהודה אז שוכר איז כנושא שכר, איז קען נישט זיין אז עס איז א טוען טענת גנב ווייל דעמאלטס וואלט ער געווען חייב מוז זיין ס'איז א טוען טענת ליסטים מזוין, און אויב אזוי אויב אזוי קומט אויס אז טאמער ס'איז דא כפל מוז זיין אז ליסטים מזוין גנב, ניין, דילמא כרבי מאיר סבירא ליה דאמר שוכר כשומר חינם דמי, אפשר גייט די ברייתא לויט רבי מאיר אז שוכר איז אזוי ווי א שומר חינם און אויב אזוי, די הריני משלם ואיני נשבע מיינט ואיני נשבע אז ס'איז א פשוט'ע גניבה, ווייל טאמער ס'איז א שומר חינם איז א פשוט'ע גניבה וואלט אים געפטר'ט, נאר ער האט געצאלט, וועגן דעם באקומט ער די כפל, די כפל איז ווייל ס'איז טאקע געווען גע'גנב'ט א פשוט'ע גניבה, די פשוט'ע גניבה איז דאך א חיוב כפל. דאס איז איין תירוץ. עס קען זיין מ'האלט ווי ר' מאיר. איבעית אימא. מען דארף נישט זאגן אז מען האלט ווי ר' מאיר נישט ווי רבי יהודה, מען קען נאך אלץ גיין ווי רבי יהודה, אבער נישט רבי יהודה האט געזאגט כשומר שכר, כדמחליף רבה בר אבוה ותני, רבה בר אבוה האט פארדרייט די שיטות אין די ברייתא, ער האט גורס געווען שוכר כיצד משלם, ר' מאיר אומר כשומר שכר רבי יהודה אומר כשומר חינם, איז לעולם גייט מיט רבי יהודה, אבער רבי יהודה זאגט שוכר איז כשומר חינם, און הריני משלם ואיני נשבע מיינט ער טענה'ט טוען טענת גנב וואס ער וואלט געקענט שווערן און פטר'ן ווייל א שוכר איז כשומר חינם, און ממילא וואלט ער זיך געקענט פטר'ן, אבער ער האט געצאלט ממילא באקומט ער כפל, און ס'איז דא כפל ווייל ס'איז געווען א פשוט'ע גניבה. רבי זירא אמר, ניין, מ'קען גיין ווי רבי יהודה, א שוכר איז כשומר שכר, און ממילא דא רעדט מען נישט א טענת גניבה, ווייל טענת גניבה וואלט ער נישט געקענט שווערן און פטר'ן, נאר מ'רעדט א טענה פון ליסטים מזוין. איז רבי זירא אמר הכא במאי עסקינן בטוען טענת ליסטים מזוין, איי פרעגסטו מיר טאמער ס'איז ליסטים מזוין, אויב אזוי שטייט אז ס'איז דא כפל, איז א ראיה ליסטים מזוין גנב? ניין, ס'קען זיין ליסטים מזוין גזלן, און ליסטים מזוין איז טאקע נישט דא קיין כפל, איז ווי קומט דא אריין כפל טאמער ער האט גע'טענה'ט ליסטים מזוין? תירוץ איז, ער האט גע'טענה'ט ליסטים מזוין, ממילא ס'איז א טענת פטור, ס'איז א טענה פון אונס, אבער צום סוף ונמצא ס'איז געווען ליסטים שאינו מזוין. ס'איז געווען א גניבה אבער נישט דורך ליסטים מזוין. ממילא ער האט זיך געקענט פט למעשה ער האט זיך געקענט פטר'ן הגם כלפי שמיא גליא אז ס'איז געווען א פשוט'ע גניבה איז א שוכר מחויב אויף גניבה ווייל טאמער מ'האלט ווי רבי יהודה כשומר שכר דמי איז ער מחויב אויף גניבה אבער ער וואלט זיך נאך אלץ געקענט פטר'ן ער וואלט געקענט מאכן א שבועה טאקע א שבועת שקר און זאגן ס'איז געווען ליסטים מזוין און ער וואלט זיך געפטר'ט אלץ אונס. וויבאלד ער האט נישט זיך געזוכט צו פטר'ן איז מען אים מקנה די כפל. איי ווי איז דא די כפל? ווייל צום סוף איז טאקע נישט געווען קיין ליסטים מזוין, ס'איז געווען א פשוטע א פשוטע גניבה, ונמצא ליסטים שאינו מזוין. שטייט ווייטער אין די משנה נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית, די בהמה איז אריינגעפאלן אין א רשות היחיד און ס'איז ארויפגעפאלן אויף א גאנצע ערוגה פון פירות און ס'איז צעשמעטערט די פירות, איז אויף די היזק קען מען נישט מחייב ווייל ס'איז נפילה באונס, אבער טאמער די בהמה האט נהנה געווען מוז מען צאלן על כל פנים מה שנהנית, אמר רב, וואס מיינט מען דא די הנאה? בנחבטה. דא רעדט מען נישט די בהמה האט געגעסן די פירות, די בהמה איז געפאלן אויף די פירות, ס'האט זיך גוט צוקלאפט, אבער אנטשולדיגט, ס'האט צוקלאפט די פירות, אבער דורך דעם האט די פירות מציל געווען די בהמה פון א נזק, ס'איז געפאלן אויף א אויף א פרי אנשטאטס פאלן אויף די הארטע קרקע, איז די הנאה וואס ס'האט גענוצט די פירות כדי זיך צו ראטעווען, די הנאה דארף מען צאלן. איז אמר רב בנחבטה, אבל אכלה, טאמער די בהמה וואס פאלט אריין, אפילו ס'פאלט אריין באונס, טאמער ס'וואלט געגעסן די פירות פון יענע פעלד, איז דעמאלטס איז נישט דא קיין, דעמאלטס איז משמע אפילו מה שנהנית אינה משלמת, די גמרא פרעגט עס בלשון קשיא, רב זאגט דווקא בנחבטה משלמת מה שנהנית, מיינט עס צו זאגן אז טאמער ס'איז אכלה, אפילו מה שנהנית אינה משלמת. פארוואס? פארוואס זאל ער נישט צאלן? זאגט די גמרא לימא רב לטעמיה דאמר רב היה לה שלא תאכל, האמיר געזען פריער איינער לאזט איינער נעמט אריין זיין פירות אין א חצר חברו שלא ברשות און די פרה פון די בעל החצר האט געגעסן זיינע פירות און ס'איז קראנק געווארן איז די בעל הפירות פטור? איי ער האט עס געברענגט שלא ברשות פיין אבער ער קען זאגן איך בין נישט אחראי אויף די היזק איך האב נישט מזיק געווען, דיין בהמה האט געגעסן מיינע פירות, היה לה שלא תאכל, ווער האט געבעטן די בהמה צו עסן, ס'האט נישט געדארפט עסן וואלט נישט געהאט קיין נזק, איז ממילא וויבאלד רב זאגט אזא סברה איז דא אויכעט ווען זיין בהמה פאלט אריין באונס אין יענעמס גינה, ממילא איך בין נישט שולדיג ס'איז אריינגעפאלן, איי ס'האט געגעסן, נו נו, וואס זאל איך טון, היה לה שלא תאכל, ס'האט נישט געדארפט עסן, מאי הוה למיעבד, וואס האב איך געדארפט טון. פרעגט די גמרא אמרי הכי השתא, ס'איז א פשוט'ע קשיא, איך מיין וויאזוי קען מען צושטעלן די דין צו רב'ס דין? אימור דאמר רב התם היה לה שלא תאכל, ווען, היכא דאיתזקא היא, ווען מיין פירות איז מזיק יענע, קען איך זאגן קום נישט מיט קיין טענות, ווייל האסט נישט געדארפט עסן. דמצי אמר ליה מריה דפירי לא משלמנא, איך גיי דאך נישט צאלן היה לה שלא תאכל, ווער האט געבעטן די בהמה זאל עסן מיין פירות און נאכדעם זאלסטו קומען צו מיר מיט טענות, עס נישט און ס'וועט זיין בסדר. אבער דא רעדט מען, לאזוקי היא אחריני, אז זיין בהמה גייט אריין ביי יענעם און איז מזיק, לאזוקי היא אחריני דפטירה לשלומי מי אמר? האט ער דען געזאגט א סברה היה לה שלא תאכל אז דאס איז א פטור צו פטר'ן ווען דיין בהמה גייט און עסט אויף יענע זאכן, נע איך בין פטור היה לה שלא תאכל, איך בין נישט שולדיג מיין בהמה האט נישט געדארפט עסן וואס זאל איך טון? וואס הייסט האסט געדארפט היטן דיין בהמה? דארטן די פשט איז איך בין נישט אחראי אז מיין פירות האבן דיר גורם געווען היזק ווייל דו האסט נישט געדארפט עסן, אבער היה לה שלא תאכל נישט קיין סברה אויף די בעל המזיק אז איך בין נישט אחראי אויף די הזק פון מיין בהמה.

עס איז נישט דא אזא מושג פון הוה לה שלא תאכל, טאמער דיין בהמה האט געגעסן יענער'ס פירות מוזטו צאלען. אבל נחבטה וואס האט גארנישט געגעסן, נאר נחבטה, אימא וואלט איך געזאגט אז ער דארף אפילו נישט צאלען פאר די הנאה וואס די פירות האבען אים געראטעוועט פון די נפילה, פארוואס? אימא מבריח ארי מנכסי חברו הוא, אזוי ווי ווען איינער האט א עדר מיט בהמות, און ס'קומט אן ארי' וויל אויפעסן איינע פון די בהמות, און איינער שטייט אויפן זייט און זעהט, און ער גייט און ער איז מבריח די ארי', ער קומט ער לויפט קעגן די ארי' און די ארי' האט מורא די ארי' לויפט אוועק, האט ער מציל געווען די גאנצע עדר, איז די בעל העדר ער מוז נישט צאלן די מבריח, איז דא אויכעט, זאל די בעל הבהמה טענה'ן צו דיין, צו די בעל הפירות, צו די בעל השדה, דיינע פירות האבן מציל געווען מיין בהמה פון היזק, מיין בהמה איז געפאלן, און דאס איז דארטן געלעגן און ס'האט ווייך געמאכט די ערד, ס'זאל, ס'זאל אים נישט וויי טון. איז ממילא דאס א, דאס איז פשוט א מבריח ארי מנכסי חברו. און ווי רש"י זאגט, אז אויב אזוי און ס'איז א מצוה, ס'איז דאך א מצוה ראטעווען יענעמ'ס א זאך, איז מצוה הוא דעביד, ומידי לא לישקול, אפשר האט ער נישט קיין רעכט בכלל צו נעמען קיין געלט, ס'איז דאך דא אזא מושג פון מבריח ארי, א מבריח ארי טאר נישט נעמען קיין געלט, איז דא אויך, דיין פירות זענען געווען א מבריח, און ממילא טענה'ט די גמרא מבריח ארי מנכסי חברו, ומה שנהנית נמי לא משלם, אפשר זאל ער גארנישט דארפן צאלן ווייל יענער דארף דאך טון א מצוה, קמשמע לן אז ניין, ער מוז צאלען מה שנהנית, פרעגט די גמרא פארוואס טאקע, ואימא הכי נמי, אפשר זאל ער טאקע האבען א דין פון מבריח ארי, און די בעל פירות זאל נישט קענען תובע זיין גארנישט, זאגט די גמרא ס'איז דא צוויי חילוקים, מבריח ארי מנכסי חברו איז מדעתו יענער קומט פון די אייגענע רצון און איז מטריח צו מאכען אנטלויפען די ארי, שוין, קען ער נישט נעמען קיין געלט. האי לאו מדעתו, דער בעל פירות האט זיך נישט אנגערופן דא אז איך וויל מציל זיין דיין בהמה, דיין בהמה איז אריינגעפאלן אין זיין רשות שלא מידיעתו און ממילא בלית ברירה האבן זיין פירות מציל געווען די בהמה דורך ווערן געניזקט, ממילא איז נישט געווען מדעתו, דאס איז א', און צווייטנס אי נמי, מבריח ארי מנכסי חברו לית ליה פסיידא, א מבריח ארי האט נישט קיין פסיידא, ער איז געגאנגען און דערשראקן די ארי האט עס פארטריבן, ער האט גארנישט פארלוירן קיין געלט, האי אית ליה פסיידא, דורך דעם וואס ער איז מציל יענער'ס בהמה האט ער פארלוירן א גאנצע שורה פירות, און ממילא איז נישט דא די פטור פונעם מבריח א רי. אין תוס' שטייט אז עס איז נישט קיין צוויי תירוצים, נאר די גמרא זאגט מען דארף האבן ביידע סברות, ווייל איינע פון די צוויי איז דא מבריח א רי, דאס הייסט טאמער איינער האט מבריח געווען, האט מציל געווען יענעמ'ס א זאך מדעתו, קען ער שוין נישט נעמען קיין געלט, אפילו ווען ס'איז דא א פסיידע. אדער אז טאמער ס'איז נישט געווען מדעתו, אבער ס'איז געווען, אבער, אבער, טאמער ס'איז נישט געווען מדעתו, אבער ער האט נישט געהאט קיין פסיידא, קען ער אויך נישט נעמען קיין געלט. אבער דא, סיי ס'איז נישט מדעתו, און סיי ס'איז דא א פסיידא, ממילא קען ער נעמען געלט, דאס איז נישט דומה צו מבריח ארי'.